לזכות מרת חנה בת שרה שתחיה יוניק ליום ההולדת שלה כ' ב אלול. משיחת כ' ג אלול תשמ ג.
ווי דערמאנט פילע מאל דעם ווארט פון דעם אלטן רבי'ן אז יעדער וואך האט מען נאך א צוגעגעבענע אנווייזונג פון דער פרשה און דער סדרה, וואס מיר לערנען די וואך און מען לעבט מיט די פרשה איז אויך די פרשה פון היינטיגע וואך וואס פון די פון די אין וועלכע מען האט זיך צוזאמען געקליבן און וועלכע וועט זיכער דער צוזאמען קלייבן זיך וועט ברענגען צו באשלוסן ברוח אין דעם גייסט פון אידישקייט פארבונדן מיט ליכטיגקייט און פארבונדן מיט לעבעדיגקייט.

און די אחריות און די זכות וואס מ'האט געגעבן יעדער אידן, ובפרט נאך די וואס דארפן אויפשטעלן די א אידישע הויז זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, דארף ער האבן אין זיך די ביידע זאכן, אז אין די אלע זאכן פארבונדן מיט אידישקייט שטייט ער אין אן אופן פון ניצבים, מיט א שטארקייט אז קיין זאך קען דא אים ניט רירן. פון זיינע פעסטע באשלוסן אז ער דארף זיך אויפפירן ווי א איד, אדער א מאן אדער א פרוי דארף זיך אויפפירן, ניט קוקנדיק וואס די גאנצע וועלט וועט זאגן אויף דעם, אפילו אז ס'איז דא חס ושלום מלעיגים וואס טענה'ן אז אידן זיינען א קליינער פאלק בכמות אין צאל, און זיינען א שוואכער פאלק אין גשמיות. און זיי נעמען אויף זיך איבערשטעלן די וועלט און מאכן פון דער וועלט אז זאל זיין א מענטשליכע וועלט, זאגט יעדער איד אז ער גייט מיט שליחות און האט אין זיך די כוחות פון די בורא עולם און מנהיגו פון דעם אייבערשטן, קען מען אים ניט רירן פון זיין באשלוס, ווארום ער שטייט אין דעם באשלוס ניצב מיט די גאנצע שטארקייט און אויכעט אין די א טייל פון דעם באשלוס איז אז ניט ער זאל זיך באגנוגענען מיט זיין גוטן צושטאנד אין וועלכן ער איז געשטאנען מיט א טאג פריער אדער מיט א שעה פריער נאר וילך ער איז אלץ מעלה בקדושה ער איז מוסיף אין אלע זאכן פון אידישקייט אין אלע זאכן פון גוטסקייט אויך אין פארשפרייטן דאס ביז דאס וועט דערגרייכן חוצה, און דער אייבערשטער איז דאך אינו מבקש אלא לפי כוחו, אז דער אייבערשטער לייגט ארויף אזא מין גרויסע שליחות אויף יעדער אידן אפילו אלס א יחיד, אלס אן איינצעלנע פערזאן, איז א זיכערע זאך אז ער גיט פריער די אלע כוחות מען זאל דאס קענען דורכפירן, און דורכפירן בשמחה ובטוב לבב איז א זיכערע זאך אז דאס באציט זיך אויכעט אויף יעדער אידן, ניט דערשרעקן זיך וואס ער באטראכט זיך ווי דער יאר איז דורכגעגאנגען, איז אין יאר געווען באשטימטע טעג און באשטימטע פאלן ווען ער איז געשטאנען אין א שווערן נסיון אדער האט געהאט גרויסע שוועריקייטן, אויף דורכצופירן זיין הייליגע שליחות, זאגט מען אז מה שעבר עבר און דער חודש אלול, און בפרט פון חי אלול אן, וואס ווי נשיא דורינו דער רבי דער שווער האט מגלה געווען דעם אפטייטש אז פון חי אלול אן, ברענגט מען אריין א צוגעגעבענעם חי און לעבעדיגקייט. אין די אלע זאכן וואס זיינען פארבונדן מיט אלול, אויכעט אלס א צוגרייטונג צו דעם נייעם יאר, איז אדרבה אז ער מאכט דעם חשבון פאר די טעג וואס איז דורכגעגאנגען, און געפינט דארט אויכעט טעג ווען ער האט געהאט שוועריקייטן וואס די גרעסטע טייל פון זיי איז ער איבערגעקומען, און אט די טייל וואס ער האט ניט געהאט אין זיך גענוג כוחות, און איז חס ושלום דורכגעפאלן, ברענגט דאס אים ניט חס ושלום אריין אין ייאוש, נאר פארקערט, ער האט די פארזיכערונג אז אין די לעצטע טעג פון אלול איז דער מלך בשדה דעם גאנצן חודש, און מיט א לעבעדיקייט אנהייבנדיק פון חי אלול, ער געפינט זיך מיט יעדער אידן דער אייבערשטער אליין, ווי דער איד געפינט זיך נאך אין פעלד. נאָך איידער ער קומט אין דעם פּאַלאַץ פֿון דעם מלך, כּדי אים דאָרט צו קרוינען, געפֿינט זיך שוין דאָרט מיט אים דער מלך, און ער גיט אים די אַלע נויטיקע כּוחות אויף פֿאַרריכטן דורך אמתער תּשובֿה און חרטה דאָס, וואָס ער האָט ניט דערטאָן אין די, אין די חדשים וואָס זײַנען דורכגעגאַנגען. און נאך מער ווען ער פארריכט דאס מיט כפליים לתושיה, דאס ברענגט אים ער זאל נאך מערער טון אין די אלע זאכן וואס ער דארף טון, און ווי געזאגט פריער, בשעת מ'איז אזוי מחנך זיך אליין און דעם גאנצן ארום זיך, וואס אין דערויף האבן ספעציעלע כוחות,

בכלל און אויכעט אין פרט ופרטי פרטים, ווארום ער האט אויכעט דורכגענומען אלע זיינע פרטי פרטים מיט די ליכטיקייט פון תורה אור און פון נר מצוה, אין דער סדרה פון נצבים וילך גופא איז דאך אויכעט דא ווי דער אלטער רבי האט איינגעטיילט און אנגעוויזן און האט איינגעטיילט אז ביום חמישי, דעם דאנערשטיק וואס דעמאלט האבן מיר זיך צוזאמען געקליבן איז דאס ספעציעל פארבונדן און ס'ווערט אנגעוויזן א ספעציעלע אנווייזונג אויף דעם טאג אין די פסוקים וואס זיי באשטייען אין דעם טייל פון דער סדרה וואס דארטן ווערט אויכעט אונטערשטראכן אז אידן שטרעבן אז זאל זיין הקהל את העם האנשים והנשים והטף, אז אידן ווארטן זיך אין אלע יארן ביז וואנעט ס'וועט קומען דער זיבעטער יאר, און דעמאלט וועט מען זיך אלע צוזאמען קלייבן, האנשים והנשים והטף אין בית המקדש, כדי עס זאל זיין למען ישמעו וילמדו ויראו, כדי אויכעט דער טף, זאל געלערנט ווערן דורך דערויף וואס ער וועט הערן, און מיט דעם ערציען און מיט דעם לערנען אין דעם וועג צו פירן זיך אין טאג טעגליכן לעבן ווי דער אייבערשטער האט אנגעוויזן, און ווי מען זעט אויכעט בפשטות אז בשעת דער מצוה הקהל האט מען געדארפט ברענגען פיצלעך קינדער אפילו טף אין בית המקדש, ווער האט דאס געטאן? האבן דאס געטאן די מוטערס, שכר למביאיהם, און ווי בפשטות האבן דאס געבראכט די מוטערס, ווי מען זעט דאס אויכעט אין איינפאכן לעבן, אז מיט פיצלעך קינדער ווער גיבט זיך אפ? בעיקר גיבט זיך דאס אפ די מוטער פון דער הויז, און די טאכטער אין הויז וואס העלפט ארויס דער מוטער און גרייט זיך דורך דעם אויכעט ווי אזוי זי וועט זיך אויפפירן און דאס איז אויכעט פארבונדן, מען וויל זיך האבן פון דעם אייבערשטן די אלע כוחות און אלע ברכות נאך מערער וויפיל מען פארדינט לויט די אייגענע אויפפירונג, וואס דער אייבערשטער האט זיך אלע אוצרות מיט אלע ברכות און קען זיכער געבן נאך מערער וויפיל מען פארדינט, לויט די אייגענע מעשים און דיבורים און מחשבות, איז דאס אויכעט פארבונדן אז מען וויל ביי דעם אייבערשטן לך השם הצדקה, אז דער אייבערשטער זאל אויכעט געבן אין צוגאב וואס ער גיט לויט דעם פארדינסט, זאל ער אויכעט געבן דערנאך אויכעט בתור צדקה יעדערן נאך מערער און אסאך מערער,

ספעציעל אין די אויבנדערמאנטע זאכן, און אויכעט צוגעבן אין די עניינים פון צדקה.